על רגל אחת. מיט ר' פנחס גלויבער.
שלום וברכה. היינט עמיר ארומרעדן אביסל וועגן גראבן אין דער ערד. גראבן טיף. ווי טיף קען מען גיין? ווי טיף האבן שוין מענטשן באוויזן צו גראבן ביז היינט? וואס איז די טיפסטע פלאץ? און ווי טיפער פונעם טיפסטן פלאץ ווי מ'איז שוין אנגעקומען מ'קען אלץ אנקומען? אבער א ווארט פריער, ווען מען רעדט פון טיף אין מקום דערמאנט מען זיך אביסל אויכעט פון טיף אין זמן, און די בעסטע אופן צו גראבן אביסל טיפער אין זמן און זיך באקענען מיט אונזער אייגענע היסטאריע איז ספר יוסיפון, ספר יוסיפון איז א קלאסישע ספר ביי אונז אידן, ס'איז קלאסיש מיינט ס'איז ס'האט אינפארמעישן וואס קומען ממקור ראשון אדער ממקור שני פון זמן הבית, זמן בית שני. און יעצט איז עס איבערגעארבעט געווארן און ארויסגעגעבן אויף אידיש, איבערגעארבעט געווארן מיינט נישט נאר אז ס'איז שיין איבערגעזעצט געווארן אויף א געשמאקע שפראך, נאר אויכעט מיט מאפעס און בילדער, ווי אויכעט מיט פארגלייכונגען צו אונזער תקופה פון היינט, ווען מ'רעדט פון א פלאץ, וואו דער פלאץ איז היינט, וואו ס'איז היינט, און ס'לייגט אויך אריין פארשידענע געשעענישן פון יענע תקופות אין קאנטעקסט, אין א היסטארישע קאנטעקסט, און ס'העלפט אויסקלארן און נאנטער ברענגען און ממש קען מען זאגן, ברענגען צום לעבן די געשעענישן פון יענע תקופה. ספר יוסיפון אויף אידיש איז ארויסגעגעבן געווארן דורך הוצאת געוואלדיג, און מען קען עס באקומען דירעקט פון זיי דורכ'ן שיקן א פעקס אויף סעווען וואן עיט, טרי עיט פאר, וואן פאר וואן סעווען, סעווען וואן עיט, טרי עיט פאר, פארטין סעווענטין, אדער קען מען שיקן א טעקסט מעסעדזש צו עיט פאר פייוו, פאר טו פאר וואן טרי טו פאר עיט פאר פייוו פאר טו פאר וואן טרי טו פאר אדער קען מען באשטעלן דורך אימעיל ארדערס עט נר למאור דאט קאם דאס איז ארדערס לשון רבים עט ען אי אר על עי עם או אי אר דאט קאם. ולגופו של ענין. די דורכשניטליכע גרוב וואס מענטשן גראבן געווענטליך, מ'רעדט נישט ווען קינדער שפילן זיך און מ'גראבט אביסל אריין טיף אינעם זאמד, ווען עמיצער גראבט א גרוב, ער זעצט זיך אראפ מיט א לשם יחוד א ערוואקסענער, ער גייט גראבן, ער האט נאך די געצייג דערצו אויכעט, וועט אנקומען בערך צו זעקס פיס, זעקס פיס איז בערך איינס מיט אכט, one point eight, מעטער, דאס איז די דורכשניטליכע גרוב. די בור ברשות הרבים וואס אונז באגעגן מיר אין די גמרא, אדער די אייגנטליכע גרוב וואס אונז זעהן מיר אויפן וועג אמאל, וואס איז פארדעקט, האפנטליך, איז בערך זעקס פיס טיף. אביסל טיפער ווי דעם גייט מען שוין ארויס פונעם דורכשניט, שוין טיפער ווי די ווי געווענטליך, ווי די געווענטליכע טיפקייט ווען מען רעדט פון אריינגראבן אין דער ערד. ביי דרייצן פיס, דאס איז פיר מעטער, איז דער פלאץ וואו מען האט געטראפן די באגרעבעניש ארט פון א געוויסן פרעה מיטן נאמען טוטן טוטן כאמון Tutankhamun, כ'מיין איך זאג עס גוט נאך. די גדולה מיט דעם מיט דעם קבר פון דעם פרעה איז אז מען האט עס געזוכט פאר יארן, מען רעדט פון הונדערטער יארן וואס מען האט געזוכט דעם קבר. די אנדערע באגרעבעניש פלעצער פון די אנדערע פרעות האבן זיך צוביסלעך אפגעזוכט במשך די יארן, ס'איז געווען אזעלכע וואס זענען געקומען בתורת סורפרייז, אן איבערראשונג, אז מ'האט נישט געוואוסט פון זיי צו זאגן פארדעם. אבער דער פרעה, תותים חמון, איז געווען איינער וואס ווערט דערמאנט אין די אלט-מצרישע שריפטן, ער ווערט דערמאנט אין קאנטעקסט מיט פארשידענע געשעענישן וואס האבן זיך אויסגעשפילט אין זיין תקופה, אבער מ'האט אים בשום אופן נישט געקענט טרעפן. למעשה האט מען אים געטראפן אין די מאדערנע תקופה אין אונזערע צייטן. און ער איז געווען באגראבן פשוט אונטער אפאר שיכטן פון זאמד, ווי געזאגט דרײַצן פיס, פיר מעטער. און אגב, די גדולה מיט זיין קבר איז געווען אז וויבאלד די באגרעבעניש ארט פון דעם פרעה איז געווען אזוי טיף אונטער אזא דיקן שיכט פון זאמד, האט עס אויך געמיינט אז רויבערס וואס האבן באראבעוועט די באגרעבעניש ערטער און די פיראמידן במשך די יארן, האבן האבן דארט נישט זענען דארט נישט אנגעקומען האבן דארט נישט געהאט קיין צוטריט סאו ווען מען האט געטראפן דעם קבר האט מען עס געטראפן אומבארירט און אלעס איז געווען כמו שהיא אזוי ווי מען האט עס איבערגעלאזט מיט אפאר טויזנט יאר פריער איז דאס געווען א גרויסע ארכעלאגישע געווינס ס'איז געווען א געוואלדיגע אוצר ווייל ס'איז געווען די ערשטע מאל ווען מען האט באמת געקענט צוזאמשטעלן א בילד א קלארע בילד וויאזוי מ'האט באגראבן די פרעות אין די אוראלטע תקופות, אזוי האט עס אויסגעזען. אגב, דער פרעה האבן היסטאריקער פאר יארן לאנג געהאלטן אז ער איז געווען נאך פאר די תקופה פון יציאת מצרים, דאס הייסט פאר אונזערע עלטערן, אונזערע אור-עלטערן, די דור נאכדעם וואס די אלע שבטים זענען נפטר געווארן, נאכדעם וואס די מצריים האבן אנגעהויבן משעבד זיין די אידן, ס'איז געווען אנגענומען אז דער פרעה קומט פון אביסל פריער, למעשה האבן זיך אין די לעצטע יארן. האט מען רעוויזיאנירט, דורכגעפירט א רעוויזיע, מ'האט רעווייזד די היסטאריע, וואס ס'איז א זאך פאר זיך פון ווי די טעות האט זיך גענומען, און ווי ס'שטעלט זיך אויס איז ער געווען בערך ביים סוף פון תקופת בית ראשון. די רעוויזשען אגב וואס מ'האט דורכגעפירט אויף די היסטאריע פון די מצריים האט אויך געהאלפן זייער אסאך זאכן קלארשטעלן, אין אנדערע ווערטער מ'האט נאכדעם זיך געכאפט אז אסאך זאכן וואס אונז קען מיר, פון להבדיל די תורה פון חזל, האט מען געזאגט איז בעצם דא אויך ראיות לדבר, נישט ווייל ס'דארף ראיות, נאר ס'איז סתם אינטערעסאנט ווען מ'טרעפט א זאך וואס אונז קען מיר פון אלס קליין קינד פון חדר אלס דברים פשוטים, און מ'טרעפט פלוצלינג אין דרויסענדיגע מקורות, מ'רעדט פון זאל עס זיין ארכעלאגישע איבערבלייבענישן, אדער פון די רעקארדס וואס די אלטע עגיפטער, די אלטע מצריים האבן איבערגעלאזט נאך זיך, און מ'טרעפט ממש די זעלבע זאך, איז עס בעצם סתם אינטערעסאנט. איז נאכדעם וואס היסטאריקער האבן אנגעהויבן אויסגלייכן, צו שטעלן אינעם ריכטיגן פלאץ, אינעם ריכטיגן סדר, די אלט מצרי'שע היסטאריע, האט זיך אויסגעשטעלט אז אסאך זאכן האבן זיך אין אנדערע ווערטער גערוקט, מ'האט געמיינט א געוויסע זאך קומט פון א שפעטערדיגע צו פון א פריערדיגע תקופה, און זאכן זענען געפאלן אין פלאץ, און מ'האט זיך געטראפן מיט זייער אסאך אינטערעסאנטע אפקלאנגען פון, זאל עס זיין די געשיכטע פון יציאת מצרים, פריער צו שפעטער, און אזוי ווייטער. פנים נחזור לעניננו איז דער פרעה זיין באגרעבעניש ארט איז געווען דרײַצן פיס אונטער דער ערד, אביסל טיפער צוואַנציק פיס, דאס איז זעקס מעטער, דאס איז די טיפסטע פלאץ ביז ווי א מעטאל דעטעקטאר, די ספעציעלע מאשינען וואס כאפן אויף שפירן פון אייזן וואס זענען באגראבן אין דער ערד, די טיפסטע ביז ווי ווייט זיי קענען שמעקן איז צוואַנציק פיס. זעקס מעטער. נײַן און דרײַסיק פיס, צוועלף מעטער, איז די טיפסטע פלאץ, וואס די חיות, א געוויסע מין חיה, א געוויסע סארט קראקאדייל, א תנין, זיי גראבן באזונדערס טיפע לעכער, ס'זענען דא נאך סארטן באשעפענישן וואס גראבן לעכער אריין אין דער ערד, אבער ס'איז דא א געוויסע סארט קראקאדייל, הייסט די קראקאדייל פונעם נילוס, לעבט אויך אין יענע חלק וועלט, זיי גראבן שטארק טיפע לעכער וואס דאס קומט אן בערך אין דורכשניט נײַן און דרײַסיק פיס, צוועלף מעטער. ווען מען קומט אן צו א טיפקייט פון זעקס און זעכציק פיס, צוואַנציק מעטער, דאס איז בערך אזוי הויך ווי א זיבן שטאקיגע בנין, טרעפט מען זיך מיט די, ס'הייסט אזא, אונטערערדישע בית הקברות אין פאריז, ס'הייסט די Paris Catacombs. יענץ איז א פלאץ, וואס ס'איז געווען אינעם אכצנטן יאר הונדערט, אין די שפעטע אכצנטע יאר הונדערט יארן, האט זיך געמאכט געזונט פראבלעמען אין פראנקרייך, און די דעמאלטסדיגע געזונט עקספערטן האבן אפגעמאכט אז עס קומט פון די בית הקברות, האבן מען דעמאלטס צוזאם גענומען די איבערבלייבענישן פון איבער זעקס מיליאן מענטשן, און מ'האט זיי אלע אריינגעפאקט אין אזעלכע הערמאטיש פארמאכטע ארונות און זיי באגראבן טיף אונטער דער ערד. איז דער פלאץ הייסט היינט פעריס קאטאקאמבס און ס'איז דעמאלטס איז עס געווען אין די אומגעגנט פון פאריז, היינט איז עס שוין אין פאריז דאכט זיך, איז יענע פלאץ, יענע באגרעבעניש ארט איז זעקס און זעכציק פיס אונטער דער ערד. הונדערט איין און דרײַסיק פיס, פֿערציק מעטער, איז די טיפסטע שווים באסיין, די טיפסטע סווימינג פול אין דער וועלט, און ס'געפינט זיך אין בריסל, די הויפטשטאט פון בעלגיע. דארטן אויב מ'זאל אויסליידיגן יענעם שווים באסיין, יענעם סווימינג פול פונעם וואסער, און א מענטש זאל דארטן אריינשפרינגען, נישט קיין גוטע איידיע, אבער טאמער עימיץ וועט עס דווקא וועלן טון, העט אים דויערן דריי סעקונדעס ווילאנג ער העט אנקומען ביז אונטן. דריי סעקונדעס זעט נישט אויס קיין סאך, חוץ ווען מ'רעדט אין אזא פאל ווען א מענטש, פליעט און מען ווייסט דאך ווי לענגער מען איז אין די לופטן אלץ מער מאמענטום באקומט מען און מען הייבט אן פליען אלץ שנעלער, דריי סעקונדעס אין אזא פאל איז א לאנגע צייט. א שפרינג ארויפצו, אדער בעסער געזאגט א שפרינג אביסל טיפער, דרײַ הונדערט אַכט און צוואַנציק פיס, ס'איז הונדערט מעטער בערך, איז די טיפקייט ווי די אמעריקאנער רעגירונג באגראבט די נוקלעאר וועיסט, ס'הייסט אפפאל פון. נוקלעארע באשטאנדטיילן פון וואס מען מאכט נוקלעארע ענערגיע, אטאם באמבעס, די זאכן זענען דאך זייער שעדליך, זיי לאזן ארויס געוויסע שעדליכע שטראלן וואס זענען זייער נישט געזונט פאר'ן מענטש, פאר די סביבה, פאר'ן מין צומח אפילו, באגראבט מען עס גאר טיף אונטער דער ערד אז ס'זאל נישט קענען האבן קיין השפעה, איז יענע באגראבט מען ביי א טיפקייט פון הונדערט מעטער, בערך א קארגע דרײַ הונדערט און דרײַסיק פיס. אבער דאס איז נאך אלץ נישט אזוי טיף, ס'איז דא א מעטרא סטעישאן, א באן סטאנציע, א באן סטאנציע א הויפט סטאנציע אין קיעוו, וואס יענץ איז דרײַ הונדערט זעקס און פֿערציק פיס טיף, דאס איז איבער הונדערט און פֿינף מעטער. פֿיר הונדערט פיס, הונדערט צוויי און צוואַנציק מעטער, איז די טיפסטע פלאץ ווי, אויף ווי ווייט מען ווייסט, ווי די ווארצלען פון א בוים האבן באוויזן אנצוקומען. וואס אונז ווייסן מיר ביימער ווי העכער. ווי גייט צוזאמען ווי עלטער זיי זענען בדרך כלל אלס העכער זענען זיי, און ווי העכער זיי זענען אלס טיפער גייען די ווארצלען אראפ אין דער ערד, זיי גייען צוזאמען, א בוים וואקסט אויף ארויף און אויף אראפ. אגב האב איך אמאל געהערט פון א גוטן איד אז די דמיון, די צושטעל פון א מענטש צו א בוים, כי אם אז א מענטש איז דאך צוגעגליכן צו א עץ השדה, איז לגבי די בחינה אז א בוים, איז סיי פיזיש און סיי אויך זיין שפייז, די מער דקות'דיגע חלק שבו, איז א נעם איז א נעמער און א געבער. זאת אומרת א בוים נעמט פון די לופטן, כ'געדענק נישט וועלכע חלק פון די לופט, ס'זאל זיין קארבן מאנאקסייד אדער כ'מיין ס'איז עפעס אנדערש, כ'קען מיך אויף די רגע נישט דערמאנען, אבער א געוויסע באשטאנדטייל וואס איז נישט גוט פארן מענטש, און דאס דארף ער דווקא האבן, דאס דארף דער בוים, דאס דארף דער בוים דווקא האבן פאר זיין חיונה, פון דעם שפייזט ער זיך. אבער ער געט צוריק אקסידזשען, אקסידזשען איז א זאך וואס די מענטש, און נישט נאר די מענטש אגב, זייער אסאך זאכן וואס לעבן, וואס האבן אין זיך לעבן, דארפן האבן אקסידזשען, דער מין מענטש איז אפגערעדט, להבדיל בעלי חיים און אנדערע זאכן, פייער, דארפן האבן אקסידזשען. איז דאס איז לגבי די קאנעקשאן, די קשר וואס א בוים האט לגבי די שפייז, ער נעמט און ער געט, און נאכדעם איז דא די חלק פונעם בוים אז ער גייט אויף ארויף אבער אין די זעלבע צייט גייט ער אויך אויף אראפ, דאס הייסט ווי העכער ער וואקסט אויף ארויף צום הימל אלץ מער מאכט ער זיכער, מיין ער מאכט זיכער, דער אייבערשטער האט אזוי איינגעשטעלט אז אזוי זאל א בוים זיך אויפפירן, איז אלץ מער מאכט דער בוים זיכער צו זיין בעסער און טיפער מושרש אין דער ערד. אז דאס איז אויך ווי אזוי א מענטש איז אויפן עולם העשיה דא אויף דער וועלט. ער איז דאך נישט קיין מלאך, מלאכים האט דער אייבערשטער אויבן אין הימל, און אפילו נשמות, די נשמות וואס באלעבן דעם מענטש וואס איז דא, אבער כל זמן די מענטש איז דא אויף די וועלט אין א גוף, דארף ער דא זיין אויך מושרש, ס'הייסט מען דארף שטרעבן פאר העכערס, און ארבעטן אויף זיך, אויסארבעטן די מידות, סא יעדער מענטש האט זיך זיין תפקיד און זיין שליחות דא, און אבער פון די אנדערע זייט דארף ער אויך זיין מושרש, ער דארף זיין. אינעם עולם העשיה ער דארף שטרעבן צו העכערס, אבער בתוך דער וועלט, אין דער וועלט, אין די כללים פון דער וועלט, אין די סטראקטשור, אין די מבנה פון דער וועלט, ווייל אזוי, דאס איז, דאס איז די סיבה פארוואס מען איז אראפגעקומען דא, איז נחזור לענינינו, איז די טיפסטע שרשים וואס מען האט דערווייל געטראפן פון א בוים, איז א געוויסע בוים ערגעץ ווי אין אפריקע, אין סאוט אפריקע, דרום אפריקע, און זיינע שרשים קומען אן בערך פֿיר הונדערט פיס אין דער ערד. ס'איז הונדערט צוויי און צוואַנציק מעטער און ס'איז טיף, די נאמבער הערט זיך נישט אזוי מורא'דיג ווי ס'איז, איז דארף מען געדענקן מען רעדט דא פון א בנין וואס איז פֿערציק צו מער ווי פֿערציק שטאק הויך, ס'איז גוט טיף, אז ווארצלן זאלן אנקומען צו אזא טיפקייט איז א גדולה, ס'איז א זאך. זיבן הונדערט און צוואַנציק פיס, צוויי הונדערט און צוואַנציק מעטער, איז די טיפסטע טייך אין די וועלט, דאס איז די קאנגא ריווער אין אפריקע, עס לויפט דורך ווי די נאמען זאגט עס דאס לאנד קאנגא וואס געפינט זיך אין אפריקע, און דאס אגב איז די צווייט לענגסטע טייך אין אפריקע, אביסל קערצער ווי די נילוס, די נילוס איז די לענגסטע טייך אין אפריקע, יש אומרים די לענגסטע טייך אין די וועלט, אבער היינט איז אנגענומען אז די טייך וואס לויפט דורך די עמעזאן דזשאנגל אין דרום אמעריקע איז לענגער, ס'איז נישט הונדערט פראצענט פעסטגעשטעלט אבער אזוי האלט מען היינט. און איז, דער איז דער קאנגא ריווער איז אדער די צווייטע אדער די דריט לענגסטע טייך אויף די וועלט, און ווען ס'קומט צו די סכום פון וואסער וואס דער שפייט אויס ביים מויל אריין אינעם ים איז ער די צווייט גרעסטער, דאס הייסט ער שפייט אויס א סכום וואסער וואס די איינציגסטע וואס געבט מער ווי אים מער מער וואסער פארן ים איז טאקע די עמעזאן די טייך די עמעזאן טייך וואס לויפט דורך די עמעזאן. דזשאנגל. זיבן הונדערט און זיבן און אַכציק פיס, צוויי הונדערט און פֿערציק מעטער, איז די טיפסטע באן טונעל, די טיפסטע טרעין טונעל. עס איז אין יאפאן און ס'פארבינדט צוויי יאפאנעזע אינזלען. די טיפסטע, דאס איז ווי די טיפסטע באן, אבער פאר א טונעל, א טונעל, א טונעל פאר קארס, פאר אויטאמאבילן, איז דא נאך טיפער, אין נארוועגיע, דארטן איז דא א געוויסע טונעל, וואס איז געמאכט פאר אויטאמאבילן און וואס גייט א טיפקייט פון נײַן הונדערט און צוויי און פֿערציק פיס, דאס איז בערך צוויי הונדערט און זיבן און אַכציק מעטער. ביי בערך טויזנט פיס, דרײַ הונדערט און פֿינף מעטער, איז גארנישט דא, נישט דא גארנישט אינטערעסאנט צו דערציילן, אבער דאס יא אז ס'איז דא א געוויסע סארט נוקלעארע באמבע, ס'הייסט די בי עיטי טו וואר העד, וואס איז א נוקלעארע שפיץ וואס מ'לאדנט אן אויף א מיסל, וואס דאס האט א גענוג ס'איז אזוי מאכטפול אז ס'קען צושטערן בנינים אדער סיי וואס געפינט זיך ביי אזא טיפקייט, דאס הייסט טאמער עימיצן זאל איינפאלן זיך צו גראבן א בנין אדער איך ווייס נישט וואס טויזנט פיס טיף אין דער ערד, דאס הייסט לאמיר זאגן בערך הונדערט שטאק טיף אין דער ערד, וועט אזא בי עיטי וואר העד, אזא נוקלעארע שפיץ, אזא נוקלעארע שטיק וואפן, העט זיין ביכולת צו צושטערן יענעם בנין אויכעט. צוועלף הונדערט זעקס און אַכציק פיס איז דרײַ הונדערט און צוויי און נײַנציק מעטער איז די טיפסטע קוואל אויף ווי ווייט מען ווייסט ברונעם די טיפסטע קוואל וואס מענטשן האבן האבן נאר אמאל אין די היסטאריע באוויזן צו גראבן דאס איז די וואודינגדין וואטער וועל ס'געפינט זיך אין די יונייטעד קינגדאם און ס'איז געגראבן געווארן ס'קומט נאך פון אַכצן הונדערט און צוויי און זעכציק ס'הייסט אין די צווייטע העלפט פונעם ניינצענטן יאר הונדערט דאס איז געגראבן געווארן נעבן א געוויסע פעקטערי. א פלאץ וואו אסאך מענטשן האבן געארבעט און מען האט זיך גענויטיגט אין וואסער, קיין וואסער לייטונג סיסטעם ווי היינט איז נאכנישט געווען, זיכער נישט אויף אזא סאפיסטיקירטן פארנעם וואס זאל קענען ברענגען אסאך וואסער און גענוג פאר אזויפיל מענטשן, האט מען זיך גענומען דארט גראבן א קוואל. און די ארבעט פון ווען מען האט אנגעהויבן גראבן ביז מען איז אנגעקומען צום וואסער האט גענומען פיר יאר. ס'האט זיך אנגעהויבן, מען רעכנט עס פאר אייטין סיקסטי טו, אַכצן הונדערט און צוויי און זעכציק, ווייל דעמאלטס איז מען אנגעקומען צום וואסער. אנגעהויבן גראבן און זוכן האט מען מיט פיר יאר פריער, אין אייטין פיפטי אייט, אַכצן הונדערט און אַכט און פֿופֿציק, און מען האט געגראבן און געגראבן, כ'ווייס נישט פונקטליך פארוואס זענען זיי געווען אזוי איבערצייגט אז זאלן אנקומען ווא אז זאלן טרעפן וואסער סוף כל סוף, אבער א געוויסע אמונה אדער א געוויסע ידיעה, קען זיין מען האט געוואוסט דא דארף זיין וואסער, האט געטריבן דעם פראיעקט. און סוף כל סוף זענען זיי אנגעקומען. און זענען אנגעקומען נישט נאר צו טרעפן וואסער, נאר מיטן שלאגן א רעקארד, ס'איז די טיפסטע קוואל אין די וועלט היינט, און אנגענומען איז, אויף ווי ווייט מען ווייסט על כל פנים, אפילו אויכט אין די היסטאריע. נײַנצן הונדערט אַכט און זיבעציק פיס, זעקס הונדערט און דרײַ מעטער, איז די טיפסטע לאך, אדער ס'איז שווער עס צו רופן א לאך, א שפאלט, וואס געפינט זיך אין א הייל ערגעץ וואו, וואס אין די ערד פון די פון א געוויסן הייל איז דא אזא טיפע שפאלט אריין, וואס די שפאלט אליין איז טיף קארגע צוויי טויזנט פיס, וואס דאס איז העכער ווי די ווארלד טרעיד סענטער, אויב א מענטש זאל דארטן אריינפאלן וועט אים נעמען עלף סעקונדעס ביז ער וועט באווייזן אנצוקומען ביז אונטן, און ווי כ'האב געזאגט עלף סעקונדעס פאר א מענטש וואס פליעט. אויפן וועג אראפ אן קיין אפהאלט, און הייבט אן פליען אלץ שנעלער און שנעלער מיט יעדע פארביי גייענדע סעקונדע, איז עלף סעקונדעס זייער א לאנגע צייט. ס'איז גענוג לאנג אז אויב עס וועט עמיצן בייפאלן אריינצושפרינגען דארטן, וועט ער האבן גענוג צייט זייער שטארק חרטה צו האבן אויף דעם שריט, אבער פארשטייט זיך גארנישט קענען טון. צוויי טויזנט צוויי הונדערט נײַן און זיבעציק פיס, דאס איז זיבן הונדערט מעטער, איז די טיפקייט וואס די מיינערס, די מינע גרעבערס אין טשילע, א לאנד אין דרום אמעריקע, זיי זענען דארטן געבליבן שטעקן פאר נײַן און זעכציק טעג, דאס איז געווען מיט א צען יאר צוריק אין טו טאוזנט און טען, תש"ע, א באקאנטע מעשה דעמאלטס עס האט אויפגעהאלטן, עס האט געהאלטן געשפאנט מענטשן ארום די גאנצע וועלט, אז עס איז געווען א גרופע פון מענטשן, וואס זענען שטעקן געבליבן זיבן הונדערט מעטער, קארגע צוויי טויזנט און דרײַ הונדערט פיס, טיף אונטער דער ערד פאר איבער צוויי חדשים, ווילאנג זענען ענדליך מ'האט זיי באוויזן ארויפצושלעפן און זענען ארויפגעקומען אויף די פריי. ביי פוינט סיקסטי פון א מייל גייען מיר אריבער צום מייל, די פיס ווערט שוין צו גרויס, דאס איז בערך נײַן הונדערט און זיבעציק מעטער, איז די טיפסטע לאך אין דער ערד, פון וואו מען קען זען דעם הימל נאך, און דאס איז די בינגאם מיין, א מינע פון קופער וואו מען גראבט אויס קופער, וואס געפונט זיך אין די שטאט יוטא. דאס איז ווי מען קען זיך פארשטעלן, ס'איז נישט א לאך, ס'איז א ריזיגע פלאץ, ס'דעקט, ווען מען רעדט אין שטח, א קארגע דריי און א האלב מייל איז דארטן, דאס איז אזוי טיף אז מען קען דארטן אריינשטעלן די העכסטע בנין אין די וועלט וואס געפונט זיך אין דובעי, יונייטעד. אראב עמירעטס, יענץ איז א צוויי טויזנט זיבן הונדערט צוויי און צוואַנציק פיס, א קארגע אַכט הונדערט און דרײַסיק מעטער, מען קען יעצט אריינשטעלן אינעווענדיג אין די מינע, אין די לאך, אין די גריב, און ס'זאל נאך אלץ בלייבן אפאר הונדערט פיס, בערך הונדערט מעטער, פון די שפיץ פון דעם פון דעם בנין ביז די אויבערפלאך, ביז די אויבערפלאך פון דער ערד.

צוויי הונדערט זיבן און זיבעציק מייל, בערך פֿיר הונדערט זעקס און פֿערציק קילאמעטער, אין די אמעריקאנער סטעיט פון אריזאנע, דא האט א הערליכע הערליכע סביבה, הערליכע אויסקוקן, מורא'דיגע שיינע מורא'דיגע שיינע לענדסקעיפ, מענטשן קומען אהין פון די גאנצע וועלט און באוואונדערן וואס מען זעט דארטן, איז דער פלאץ האט זייער אסאך שפאלטנס, לעכער, ארויף און אראפ, בערגלעך, און די טיפסטע פלאץ דארטן איז.

מאואַב כאָטסאָנג מיין, עס געפינט זיך אין דרום אפריקע, און מען גראבט פון דארטן ארויס צוויי טייערע עלעמענטן, גאלד און יורעניום. יורעניום, אדער אוראניום וויאזוי עס הייסט אין אידיש, איז א באשטאנדטייל וואס מען דארף האבן פאר נוקלעארע ענערגיע. יעדער, אויב מען ליינט אמאל די נייעס וועגן בשייכות מיט נוקלעארע ענערגיע, לאמיר זאגן ווען מען רעדט פון איראן, אז זיי האבן פארשאפט יוראניום, זיי האבן זיך איינגעהאנדלט יוראניום, יוראניום איז איינע פון די יסודות'דיגע עלעמענטן וואס מען דארף האבן צו מאכן נוקלעארע ענערגיע, און דאס איז א נאטירליכע זאך, ס'איז נישט קיין זאך וואס ווערט פראדוצירט אין א לאבאראטאריע צו וואס, דאס גראבט מען אויס פון דער ערד אזוי ווי אנדערע מינעראלן און מעטאלן, ווי אין דעם פאל מיט די מינע איז עס גאלד און יוראניום איז אנצוקומען דארטן אונטן. נעמט מען א עלעוועיטער ווי מען קען זיך פארשטעלן, און די עלעוועיטער פליעט גענוג שנעל, ס'גייט ארויף אראפ, ס'דוירט פיר און א האלב מינוט אנצוקומען ביז אונטן, אויב עימיצער זאל פרובירן צו אריינשפרינגען און אנקומען אונטן אויף אזא מין בדרך לא דרך מהלך, וואלט ער געפלויגן אזוי פאר פֿינף און צוואַנציק סעקונדעס ווי לאנג ער וואלט אנגעקומען אונטן, אביסל טיפער, צוויי, צוויי פוינט צוויי מייל, ס'איז זעקס און דרײַסיק הונדערט מעטער טיף, איז די טיפסטע פלאץ ווי מען האט דערווייל געטראפן א פארעם פון לעבן. דאס הייסט, דאס ווייסן מיר אז יעדע לעבעדיגע זאך, דאס מיינט אויך די מין הצומח, איז צוזאמגעשטעלט פון סעלס, פון צעלן. פון א מענטש ביז להבדיל א גראז און אלעס אינדערצווישן, חיות, באשעפענישן, שרצים, פייגלעך, אלעס איז צוזאמגעשטעלט פון סעלס. איז די פשוט'סטע פארעם פון לעבן איז א באשעפעניש וואס באשטייט נאר פון איין איינציגן צעל, איין סעל. דאס איז באקטעריע. אבער נאכדעם איז דא באשעפענישן וואס באשטייען נישט פון טריליאנען צעלן, אזוי ווי א מענטש אדער להבדיל א באשעפעניש, און אויך נישט פון ביליאנען אזוי ווי א גראזל, נאר ס'באשטייט פון אפאר געציילטע צעלן וואס זענען צוזאמגעשטעלט אינאיינעם, איז די טיפסטע פלאץ ווי מ'האט געטראפן אזעלכע מינע לעבעדיגע באשעפענישן וואס זענען טאקע פיצל און מ'דארף א מייקראסקאופ זיי צו זען, אבער למעשה זענען זיי לעבעדיגע באשעפענישן לכל דבר. איז די טיפסטע פלאץ ווי מען האט זיי געטראפן דערווייל איז געווען טו פוינט טו מייל, זעקס און דרײַסיק הונדערט מעטער, טיף אין דער ערד. צוויי און א האלב מייל, פיר טויזנט מעטער, איז די טיפסטע נקודה, די טיפסטע פונקט, פונעם פריערן דערמאנטן מינע אין דרום אפריקע, וואס דאס איז בעצם די טיפסטע מיין אויף דער וועלט, איז דארט אין יענע מינע אליין האט אויך פארשידענע פלעצער וואו מען האט געדארפט ווייל די פארשידענע פארנעם וואס מען מעסט צו זוכן וואו ס'איז דא א גרעסערע קאנצענטראציע פון גאלד אדער אוראניום וואס זענען די צוויי זאכן וואס מען גראבט דארטן אויס, איז אויב האט מען זיך האט מען געשפירט די מאשינען האבן אויפגעכאפט אז ביי א געוויסן פונקט איז דא א גרעסערע קאנצענטראציע דערפון גראבט מען דארטן, מען פאוקוסט אויף דארט, איז דא איין אזא פלאץ וואס איז טיף צוויי און א האלב מייל, בעצם די מין די מינע ווי געזאגט אזא קארגע צוויי מייל, די טיפסטע נקודה אין דעם מיין איז צוויי און א האלב מייל. איז דארטן מיט יענעם עלעוועיטאר נעמט איבער א שעה אנצוקומען מיט אונטן, אנצוקומען ביז אונטן, און סתם אזוי איז א כלל אז טיף אין דער ערד ווערט די טעמפעטשער ווי טיפער אראפ אלץ הייסער ווערט עס, עס האט סיבות אבער דאס איז די פאקט, און ביי די נקודה דארטן פון דעם טיפסטן פלאץ אין די טיפסטע מינע איז הונדערט איין און פֿופֿציק דעגרי פארנהייט, זעקס און זעכציק סעלסיוס. יעצט גיבן מיר א היפשן שפרינג צו זעקס טויזנט מעטער, דאס איז טרי פוינט סעווען מייל, יענץ איז די דורכשניטליכע טיפקייט פון די אושענס, פון די אקעאנען, די ריזיגע וואסערן פון די וועלט, די דורך, ס'איז דא וואס זענען טיפער, ס'איז דא וואס זענען ווייניגער טיף, די דורכשניט איז טרי פוינט סעווען מייל, זעקס טויזנט מעטער. פינף און א האלב מייל, אכט טויזנט אכט הונדערט אכט און פֿערציק מעטער. מ'קען מער נישט רעדן אזוי ווייט פון טיפקייט ווייל ס'איז נישט דא גארנישט ספעציעל דארט, אבער טאמער וואלט מען גענומען די העכסטע בארג אין די וועלט, דאס איז די בארג עווערעסט וואס געפונט זיך אין די געגנט פון אינדיע, נעפאל, יענע חלק וועלט, אויב מ'וואלט יענץ אריינגעשטעלט אונטערן וואסער און מ'וואלט ווען געוואלט אז ס'זאל זיין אינגאנצן איבערגעדעקט, וואלט מען געדארפט אנקומען צו אזא פוינט, צו א נידריגקייט, צו א טיפקייט פון פינף און א האלב מייל. די טיפסטע פלאץ אין די אושען, אין די אקעאן, איז סיקס פוינט עיט מייל, ס'איז צען טויזנט נײַן הונדערט און פֿיר און נײַנציק מעטער, ס'הייסט די מאריוואנע טרענטש, Mariana Trench, אויב איך זאג עס גוט נאך, איז די טיפסטע אזא גריב, אזא טיפע לאך אריין אין די פאסיפיק אושען, ס'איז א מסכתא פאר זיך, וואס וואס וואס עקזאטישע באשעפענישן מ'טרעפט דארטן, אויף וויפיל מ'האט שוין געקענט זען. מ'קען זיך אליינס פארשטעלן, ס'איז מורא'דיג שווער, קרוב צו אוממעגליך דארטן אנצוקומען, אפילו מיט מאשינען, מיט פאטענטן, ווייל די דרוק פון די וואסער איז מורא'דיג מורא'דיג שטארק דארטן, ס'איז מורא'דיג, סיי וואס ס'זאל נאר אנקומען אהין, גייט האבן העכער זיך א מורא'דיגן לאסט, א מורא'דיגן וואג פון וואסער. זיבן פוינט פֿיר מייל, עלף טויזנט אַכט הונדערט און זיבן און אַכציק מעטער, ווייטער דארף מען גיין יעצט אויף ארויף צו באקומען א אידיא ווי טיף דאס איז, דאס איז די דורכשניטליכע הויעך פונעם דורכשניטליכן עראפלאן, די געווינטליכע עראפלאן וואס טראגט פאסאזשירן פון פלאץ צו פלאץ, מען רעדט אווערסיס, די גרויסע פלאנען, די סעווען פארטי סעווענס און אנדערע, די פליען בערך ביי אזא הויך, זיבן פוינט זעקס מייל, צוועלף טויזנט צוויי הונדערט און צוויי און זעכציק מעטער, איז די טיפסטע לאך, אויף ווי ווייט מען ווייסט, וואס מענטשן האבן אמאל נאר באוויזן צו גראבן אין די היסטאריע. יענע פלאץ הייסט קאלע סופער דיעפ בארהאל. דאס איז געקומט פון די צייטן נאך ווען די סאוויעטן, די קאמוניסטן, זענען געווען האבן באלעבאטעוועט אין רוסלאנד, ס'איז געווען די סאוויעטן פארבאנד, און זיי זענען אנגעקומען צו, כ'ווייס נישט פארוואס, אבער מחמת איזה סיבה שיהיה האבן זיי געוואלט דורך דורכלעכערן די גאנצע ערד, די גאנצע כדור הארץ ביז די אנדערע זייט. כ'ווייס נישט פונקטליך וועמען און פארוואס ס'איז איינגעפאלן אזא מין מציאות, אזא היכי תמצא. אבער זיי האבן זיך ארויסגעלאזט דרילן אריינבויערן אין די אין די ערד אריין דיק ס'איז געווען אין די אין סיביר אין די צפון מערב אין די פראסטן פון די צפון מערב חלק פון רוסלאנד איז מען געדרילט און געדרילט און געגראבן און געגראבן ביז מ'איז אנגעקומען צו אזא טיפקייט פון איבער זיבן און א האלב מייל, צוועלף טויזנט צוויי הונדערט צוויי און זעכציק מעטער. און די סיבה פארוואס מ'האט עס דארטן געמוזט אפשטעלן איז ווייל די טעמפעטשור איז געווארן דארטן אזוי הויעך, ס'איז דארטן אזוי הייס אז די מאשין האט אויפגעהערט ארבעטן, נישט געקענט גיין ווייטער, מ'רעדט דא פון א א היץ פון דרײַ הונדערט זעקס און פֿופֿציק דעגרי פארענהייט, הונדערט אַכציק סעלסיוס. איז יענע גרוב איז טאקע זייער טיף, אבער אריינפאלן קען מען נישט דערין, ווייל די לאך איז בסך הכל נײַן אינטשעס ברייט, ס'איז דרײַ און צוואַנציק צענטימעטער. זיבן פוינט זיבן מייל, צוועלף טויזנט דרײַ הונדערט און זעקס און זיבעציק מעטער, איז די טיפסטע אויל קוואל וואס איז דא אויף דער וועלט, ס'הייסט די זי פֿאָרטי פֿאָר טשעווא אויל וועל, און ס'געפינט זיך אויכעט אין די אין די וואסערן וואס איז א חלק פון רוסלאנד, פון די רוסלענדישע גרעניצן. איז דאס איז, מען רעדט דא פון אזא טיפקייט, אזא מאס, אזוי טיף אריין אין דער ערד, אז מען דארף מען האבן פֿופֿצן פון די פריערדערמאנטע די העכסטע בנין אויף דער וועלט וואס געפינט זיך אין דובאי, יונייטעד ערעב עמירעטס, מען דארף פֿופֿצן אזעלכע בנינים איינעם אויפן אנדערן כדי צו קענען אנפילן דעם לאך, כדי עפעס זאל אנקומען פון אונטן ארויף ביז אויבן. איז ביז מען איז אנגעקומען צו דעם אויל קוואל, איז די פריערדיגע לאך וואס די רוסן האבן געגראבן, ווי פריער דערמאנט, וואס איז זיבן, סעווען פוינט סיקס, מייל טיף, יענץ האט געהאט די רעקארד פאר לאנגע יארן, ביז לעצטנס ווען מ'האט געגראבן דעם אויל קוואל, וואס געפינט זיך אויכעט אין די רוסישע גרעניצן, סעווען פוינט סעווען, מייל טיף, צוועלף טויזנט דרײַ הונדערט זעקס און זיבעציק מעטער, יענץ האט איבערגענומען די בכורה, און יענץ הייסט היינט, אויף ווי ווייט מ'ווייסט, די טיפסטע. פלאץ ווי דער מין מענטש האט נאר באוויזן אראפצוגראבן צו דער ערד. אבער אויב מען נעמט אין באטראכט ווי טיף די ערד אמת'דיג איז, זעען מיר אז מען האלט נאך אין ערגעץ נישט. די טיפקייט פון דער ערד איז איבער דרײַ און פֿערציק מייל, איבער זיבעציק טויזנט מעטער. איז די טיפסטע פלאץ ווי מען האלט יעצט איז קארגע אַכט מייל, אדער א קארגע צוועלף און א האלב טויזנט מעטער. ס'איז א קליינע פראצענט פון ווי טיף ס'איז נאך דא צו גיין, און ווי געזאגט, טיפער ווי דעם צו גראבן ווערט אלץ שווערער און שווערער, ווייל ס'ווערט הייסער און הייסער. איז ביז מ'וועט אנקומען צום שפיץ, צום צענטער פון די וועלט אינעווענדיג, האט מען א ברירה זיך אויסצומשל'ן וואס מ'וויל וואס דארטן שפילט זיך אפ. אנגענומען איז, די וויסנשאפטליכע וועלט האלט אז די, ביים צענטער פון דער ערד איז דא א, איז דא ליקוויד, א גיסעדיגע זאך פון צעלאזטע שטיין, ס'איז אזוי הייס דארטן, אז ס'איז א בחינה פון לאווא, לאמיר זאגן וואס א וואס א וואלקעינאו וואס רייסט אויף שפייט צולאזטע שטיינער, שפייט אויס פארשידענע מאטריאלן, איינע פון די זאכן וואס גיסן זיך ארויס פון שפיץ איז צולאזטע שטיין, שטיין וואס איז געווארן צולאזט פון די פון די מורא'דיגע היץ וואס איז דא אינעווענדיג אין א וואולקאן, איז אנגענומען איז אז אין די צענטער פון די ערד האט מען דאס, מען האט א ריזיגן ים פון צולאזטע שטיין אויף וועלכן ס'שווימען. בערך כ'מיין די נאמבער איז פיר און צוואנציג ריזיגע פעלדזן שטיינער וואס דאס זענען די יסודות אויף וואס אלעס דא אויבן זיצן, ווי די וואסערן, די קאנטינענטן און די לענדער. אבער ווילאנג מ'האט עס נישט געזען האט יעדער איינער א ברירה זיך אליינס אויסצומשל'ן וואס דארטן טוט זיך, און ס'וועט דאך ווי ס'זעט אויס נעמען צייט ווילאנג מ'קומט אן אהין, איז קען מען זיך אויסמשל'ן זייער א שיין פלאץ וואס דארטן איז דא און אז ווען מ'וועט אנקומען אהין העט מען טרעפן ממש א גן עדן אויף דער וועלט. נישטא קיין קאראנע. נישט דא קיין ארבעט, נישט דא קיין חדר, נישט דא קיין סקול, אבער יעדער איינער האט נאך אלץ אלעס וואס ער דארף און ער ווייסט אלעס וואס ער דארף וויסן, און יעדער איז אינאיינעם גליקליך און צופרידן. ברכה און הצלחה, און נאכאמאל א דערמאנונג צו באשטעלן ספר יוסיפון אדער איינע פון די פילע אנדערע הערליכע ספרים און ביכער וואס קומען כסדר ארויס צו יעדע שטיק צייט פריש פון הוצאות געוואלדיג, קען מען שיקן אן אימעיל צו orders@nerlamaor.